אין וואס באשטייט זייער נייקייט? פרעגט דער ריכטער פאראינטערעסירט. אין זייער ריינקייט. איר זאלט זען אייער האנאר ווי זיי האלטן ריין זייער היים. אין זאל ווערט ווידער א געלעכטער, דער ריכטער קלאפט מיטן העמער אויפן טיש. און איצט זייט אזוי גוט, לעידי, ווענדט זיך דער ריכטער צו דעם אנדערן צד, פון דער באנק וואו מיסיס טוירק איז געזעסן האבן זיך אויפגעשטעלט דריי פרויען. זיי זענען אלע צוגעגאנגען צום טיש פון דעם ריכטער. וועלכע פון אייך איז די אנקלאגערן? פרעגט דער ריכטער. איך, זאגט מיסיס טוירק און שארט אוועק מיט אירע הענט די אנדערע צוויי ווייבער. און ווער זענען יענע צוויי? פרעגט דער ריכטער. מיינע שכנות, עדות. וואס האט דער דאזיגער איד געטאן ביי אייער טיר? איך ווייס? אָט וואָס. איך בין געשלאָפֿן, האָב איך דערהערט, ווי מען ברעכט די טיר. בין איך אַראָפּ און דערזען, אַז די טיר איז שוין אויפֿגעבראָכן, און אָט יענער איז געשטאַנען אין דער אָפֿענער טיר מיט צוויי אויגן, ווי ביי אַ פּיקפּאַקעט, און איך האָב געמאַכט אַ געוואַלד און אים געכאַפּט. מיינע שכנים זענען אַרויס און זיי האָבן אים געזען. איז דאָס אַלץ אמת? פֿרעגט דער ריכטער מיט אַ שטרענג פּנים. אמת! שרײַען בײדע פֿרויען מיט אַ מאָל. דער ייִד איז אײַער שכן? פֿרעגט דער ריכטער און רײַבט זיך דעם שטערן. אונדזער שכן, ענטפֿערט מיסיס טוירק. האָט איר פֿריִער עפּעס געהאַט צווישן זיך, אָדער האָט ער אײַך באַליידיקט ווען ס'איז נישט איז? ניין, ענטפֿערט מיסיס טוירק. איך וועל בעטן דעם אַרויסהעלפֿער פֿון געריכט, האָט דער ריכטער.

יעס, אייער האנאר, האט מיסיס טוירק מיט א טראציגקייט אין איר שטים געזאגט. איר האט פון מאניסן און זיין ווייב קיין קרום ווארט נישט געהערט? פרעגט דער ריכטער. ניין, אייער האנאר. איז דאס נישט אמת אז מאניס האט אייך שטילערהייט געבעטן אלס שכנה אז איר זאלט האלטן אן אויג אויף זיין ווייב? פרעגט דער ריכטער. וואס בין איך, א דעטעקטיוו? לאכט מיסיס טוירק. אויב ער באדארף א דעטעקטיוו פאר'ן ווייב, ווייסט ער וואוהין צו גיין. איך פרעג ביי אייך נישט צי מאניס באדארף א דעטעקטיוו, שרייט שוין דער ריכטער און קלאפט מיטן העמער אויפן טיש, דא האנדלט זיך וועגן עפעס אנדערש, איר זייט אלע געקומען אין א גוט און שיין לאנד, איר אלע, דא איז פאראן א גוט און שיין איינפירונג אז א לעידי מוז ווערן רעספעקטירט, איר וועלכע זייט אהערגעקומען פון אלערליי לענדער כאפט איר איבער די מאס. איר מיינט אז א ליידי קען אויסטראכטן וואס זי וויל נאר אויסטראכטן אויף א פרעמדן ערליכן מאן און עס איז גענוג? דער ריכטער וועט מוזן גלייבן. איך פרעג, ווייסט איר וואס איר ווילט ברענגען אויף אן אומשולדיגן מענטש?

איר? פֿרעגט מאַנעס און קוקט אױף זײַן װײַב שעװען, אױף אײברעמען און אױף דזשײקאָבסן און פֿאַרשטײט ניט, װאָס דאָ איז. איך בין נישט קײן שופֿט און איך בין איר מוחל. דער איבערזעצער גיט איבער דעם ריכטער מאַנעסעס װערטער. אין זאַל װערט אַ גערודער. אין דער לופֿט טראָגט זיך דאָס גערעכטע געפֿיל. אַלע האָבן דאָס געפֿיל אױף זײערע ליפּן. דער ריכטער האט פארמאכט זיינע אויגן און זיין שארף פנים אונטערגעשפארט מיט איינער פון זיינע הענט. די אויבערשטע ליפ זיינע איז געווען איצטער אסאך גרעסער ווי א געווענליכע ליפ. מען האט געקאנט מעסטן דאס גרויסקייט פון דעם יושר וואס וועט באלד ארויסקומען פון ריכטער'ס מויל מיט דער גרויס פון אט דעם ליפ. און אט עפנט ער די אויגן און זאגט, אייך מאניס שיק איך אהיים צו אייער ווייב. געדענקט אז אין אמעריקע באדארף מען זיין פארזיכטיג, איר וועט שוין אליין לערנען, און אייך מאדאם זאג איך און בעט אייך אז איר זאלט געדענקען אז איר זייט אין אמעריקע, דא איז א פריי לאנד, איר זאלט אבער פארשטיין אז א פריי לאנד איז נישט נאר אייערס אליין, עס איז. אײַער שכנס אױך, עס איז אַלעמענס. דאָס מאָל שענק איך אײַך, אָבער איך זאָג אײַך אָן נישט צו פֿאַרפֿירן קײן אומזיסטע סקאַנדאַלן. פֿאַרשטענדלעך, אַז מאַנעס מיט שעווען, אײברעם און דזשײקאָבס זענען שױן גאָר אױפֿגעלײגט געגאַנגען אַהײם. מאַנעס אין דער מיט, צװישן אײברעמען און דזשײקאָבסן, און שבֿע איז נאָכגעגאַנגען פֿון הינטן. שבֿע האָט זיך געװוּנדערט, װי גרױס און לאַנג די שטאָט איז. די פֿיס האָבן שױן געבראָכן פֿון דעם גײן, און עס איז גאָר קײן סימן נישט פֿון דילענסי-סטריט. און סאַמע אַזעלכע פּאַראַדנע גאַסן! און קײנער, װי עס װײַזט אױס, װײס גאָרנישט, װאָס מיט איר מאַנעסן האָט פּאַסירט. קײנער שטעלט זיך נישט אָפּ פֿרעגן. דער איינדרוק אירער איז געווען אז אדער אלע וואס גייען לויפן אויך ערגעץ אהיים אויסגעלייזטע אזוי ווי זי מיט מאניסן, אדער מען לויפט ערשט ארויסנעמען אן אייגענעם פון א צרה. מאניס האט אלעמאל מיט פרייד געזאגט צו עיברעמען און דזשעיקאבסן אז אין אמעריקע איז דא א גרויסער יושר. אמעריקע. עס איז געווען נישט ווייט פון זון-אונטערגאנג, דזשעיקאבס האט זיך געזעגנט מיט מאניסן און האט אים געהייסן קומען מארגן גאנץ פרי צו דער ארבעט, היינטיגער טאג איז אייערער, און פון מארגנס זינד זי שוין אויסגעגרינט, פארשטאנען? האט דזשעיקאבס גוטמוטיג געשמייכלט. ער זאגט אז איר האט זיך שוין אויסגעגרינט, גיט עיברעם מאניסן צו פארשטיין. מאניס האט אפילו נישט פארשטאנען וואס אויסגעגרינט איז, אבער ער האט ביטערליך שמייכלענדיג געשאקלט מיט זיין קאפ. געמיינט האט ער, מיר האבן א גרויסן גאט איבער דער גאנצער וועלט, און דעם גערעכטן היט ער אפ פון אלערליי אנשיקענישן, און אויב דאס הייסט אויף אייער לשון אויסגעגרינט, בין איך מיט אייך מסכים. און אַז מאַנעס האָט דערזען זײַן שטוב מיט דעם הילצערנעם מענטשן דרױסן בײַ דער קראָם פֿון אײן זײַט און דאָס רױטע זאָנטיקל, װאָס הענגט בײַ דער קראָם פֿון דער אַנדערער זײַט, האָט ער זיך נאָך מער דערפֿרײט. די אַלטע טרעפּ, װאָס האָבן געפֿירט צו שטוב אַרײַן, האָבן הײַנט שױן נישט געקרעכצט, װען מאַנעס איז אַרױפֿגעגאַנגען. דאָס הײסט, זײ האָבן יאָ געקרעכצט, אָבער מאַנעס האָט דאָס דאָזיקע קרעכצן נישט געפֿילט. אזוי טייער איז אים געווען יעדער טרעפ באזונדער, אז ער האט זיך נישט פארגונען צו גיין גיך. ער האט געשפאנט ארויף ארויף צו זיך אין שטוב אריין. שבע האט אויפגעשלאסן די טיר, און די היימליכקייט פון זייער אייגן ווינקל האט אקעגן זיי געטאן א קום ארויס פון אלע זייערע זאכן, פון דעם טיש מיט די בענקלעך, פון די טעפ וואס זענען ביי אים געשטאנען אזוי ווי פארכמורעטע און אצינד געווארן פרייליך, ווארום שבע האט נאך נישט געהאט קיין צייט אפצוציען דעם אטעם און זי האט שוין גענומען קאמאנדעווען מיט די טעפ, איינער אראפ און דער אנדערע ארויף. עס האט געקלונגען זיס און היימיש דאס געצאפטע וואסער פון קראן אין טאפ אריין, דאס אנרייבן פון דעם שוועבעלע, דאס פלאכקען פון דעם פייער אין אויוון, און דערנאך דאס שטילע געזאנג פון דעם אויפזידנדיגן וואסער. מאניס האט זיך ארומגעדרייט אין זיין שטוב, איבערגעשטעלט די בענקלעך אויף זייער ארט, געפרואווט דעם טיש צו ער שאקלט זיך נישט. דער פאול אין מאניס' שטוב איז געווען קרום אויף אייניגע ערטער, און דער טיש האט קיינמאל נישט געקאנט געפינען אן ארט צו שטיין אומגעשאקלט. נו, פארלוירן אזא טאג האט מאניס געזאגט. מסתמא אזוי באשערט, טרייסט שבע, האסט כאטש עפעס טועם געווען? גארנישט, אפילו נישט קיין טרונק וואסער. רוצחים! ווער? דארטן וואו דו ביסט געווען, לאכט שבע פון דעם באוואוסטזיין אז מאנעס איז שוין דא און נישט דארטן וואו ער איז געווען. מער האט מיר נישט געפעלט נאר עסן. וואס איז דאס פאר א מין ארט? פרעגט שבע און מיט ביידע הענט טרייסלט זי א טאפ מיט אנגעברענטע רעטשענע גרויפן און דער געשמאקער ריח פון געבאקענע קעט צעטראָגט זיך איבער דער שטוב. אַ גרויס חדר, פֿיר ווענט. מאָלט מאַנעס מיט זײַנע הענט אויס דאָס אָרט, וווּ ער איז געווען פֿאַרשפּאַרט, און צוויי פֿענצטער. די פֿענצטער מיט אײַזערנע קראַטעס. מאַנעס זאָל חלילה נישט אַנטלויפֿן. אַ שוואַרץ יאָר אויף זייער קאָפּ, לאַכט שבֿע. און וואָס האָט מען דיר דאָרטן געטאָן? מיר? מען האָט מיך פֿאַרשלאָסן. מיט אַ שלאָס? וואס דען? מיט א שלאס און מיט אייזענע ריגלען? וואזשע האסטו דארטן געטון? האב געוואלט זאגן א קאפיטל תהילים און נישט געדענקט אויסעווייניג. וואס הייסט דו האסט נישט געקאנט? תהילים האסטו נישט געדענקט? וואונדערט זיך שעווע, אזוי ווי דאס לשון האט ביי מיר אויסגעפעלט, אפגענומען. ווען כ'ווייס גיב איך דיר מיט א סידור. ווען? אַז די װעטשערע איז שױן געװען פֿאַרטיק און מאַנעס מיט שבֿען זײַנען געזעסן בײַם טיש און געגעסן, האָט זיך שבֿע דערמאָנט, אַז מע באַדאַרף רופֿן אברהמען צום טיש. זי האָט געכאַפּט עפּעס אױף זיך און איז געלאָפֿן נאָך אברהמען. לױפֿנדיק מיט די טרעפּ אַראָפּ, האָט זי זיך באַגעגנט מיט די דרײַ שכנות, װעלכע האָבן געװאָלט אומגליקלעך מאַכן מאַנעסן. זי האָט זיך געמאַכט אַזױ דין, װי װײַט זי האָט געקאָנט, און זיך. צוגעטשעפּעט צו דער וואַנט און דורכגעלאָזט די דאָזיקע דרײַ ווײַבער און זיך מורא געהאַט אין זיי אַפֿילו אָנצורירן. אברהם איז גראָד געשטאַנען אין דרויסן מיט דער פּיפּקע אין זײַן מויל און געבלאָזן רויך גלײַך צום פֿאַרנאַכטיקן הימל און מיט ביידע הענט אין זײַנע הויזן-קעשענעס. אברהם! אברהם! שרײַט שעווע. אברהם האָט זיך געטאָן אַ דערשרעק און זיך אומגעקוקט. דערזען שעווען, איז ער צוגעלאָפֿן. וואס איז שוין ווידער נייעס? קומט ארויף עסן וועטשערע. זופ? שמייכלט אברהם. זופ! ענטפערט שעווע און פארשעמט זיך. זי לויפט אין איילעניש צוריק אין הויז אריין. אויפן טראטואר שלאגט זי זיך אן אן פארבייגייער וועלכע גייען ווי א טשערעדע שאף איינגעפלאנטערט איינס אין דעם אנדערן. שעווע שלאגט זיך דורך א וועג און באלד איז זי צוריק אין שטוב ביי זיך. אברהם קומט אויך ארויף. ביי זיין אריינקומען בשעת ער גייט פארביי דעם קארידאר האלט ער איין אויג אויף די טירן פון די שכנים וועלכע האבן געוואלט מאנעס'ן אומגליקליך מאכן. אברם האט געטראכט אז עס איז זייער גליק וואס זיי עפענען נישט די טירן צו כאפן א קוק זייער טויט אדער זיין טויט ביים עסן די רעטשענע קאשע מיט דעם גוטן ביסל יויך וואס שעווען איז היינט זייער געראטן האט אברהם זיך אזוי אויסגעדריקט, האלטנדיג א פולן לעפל אין דער מיט וועג צווישן טעלער און זיין מויל. ווי איר זעט מיך א לעבעדיגן, די דאזיגע מענטשן גייען מארש פון דאנען. וואס הייסט וויל שבע פארשטיין? איך וויל געבן איין פינטל מיטן אויג און זיי גייען פון דאנען. טאקע? פרייט זיך שבע. מסתמא קאן ער, גיט מאַנעס אייברעמען מוט. אייברעם וועט זי באַזאָרגן. כאַפּט אייברעם אַריין דעם לעפל אין מויל אַריין ווי ער וואָלט דערמיט אילוסטרירט ווי גרינג ער קאָן דאָס טאָן. אַזעלכע מענטשן דאַרפן וואוינען ביים ריווער. וואו איז דאָס? פרעגט מאַנעס. ביים וואַסער, פאַרטייטשט אייברעם. ניכט איבערן וואַסער. און וואס איז איבערן וואסער? דערשרעקט זיך מאניס. איבערן וואסער, זאגט עיברעם מיט א טרויעריגן מאך מיט זיין האנט, דארט איז מען שוין א פארפאלענער. אזא שטראף קומט זיי נישט, בעט זיך מאניס ביי עיברעמען. זאלן זיי וואוינען ביים וואסער, אבי נישט איבערן וואסער. פון מיי פארט, זאגט עיברעם, מעגן זיי וואוינען וואו זיי ווילן, אבי נישט דא ביי מיר אין הויז. עס איז געווארן שטיל, מיילער האבן געקלאפט, ציין האבן געקנאקט. עיברעם האט וועגן מאניס'ן פלוצלונג א טראכט געטאן, דאס דאזיגע אידל מאניס איז דאם, אביסל שפעטער נאך דער וועטשערע, אז מאניס האט גענומען דערציילן וואס ער האט היינט איבערגעלעבט, האט עיברעם ווידעראמאל געטאן א טראכט, פארוואס האט מען אים געגעבן אזא ווירטן פאר א ווייב? אבער דאס דאזיגע טראכטן זיינס וועגן מאניס'ן האט אים נישט געשטערט צו זיצן און הערן מיט געשפאנטקייט דאס וואס מאניס האט דערציילט. נאר אז מאניס האט געענדיגט דערציילן, איז עיברעם אויפגעשטאנען און געזאגט, ס'איי גייען פון דאנעט. מיט א פינגער ווייזנדיג צום קארידאר. שעווע האט געוואונקען צו מאניס'ן אז ער זאל עיברעמען נישט אוועקלאזן אזוי פרי. מאניס האט נישט פארשטאנען וואס זי ווינקט און גארנישט געזאגט. שעווע האט געטראכט אז דער דאזיגער עיברעם איז אן אמת'ער גוטער פריינט, דער איינציגער דא אין פרעמדן לאנד, און אים געוואלט מיט עפעס אפדינען, זאל ער כאטש זיצן דא צווישן מענטשן נאך אביסל. ווען עיברעם וואלט עס געוואוסט וואלט ער טאקע נאך געזעסן, אבער אזוי ווי ער האט עס נישט געוואוסט און געמיינט אז מאניס איז מיד, האט ער זיך געלאזט גיין אהיים צו זיך אין קעלער. ביי דער טיר, בשעת ער איז ארויסגעגאנגען פון מאניס'ס שטוב, האט ער זיך אומגעדרייט מיט'ן פנים אין שטוב אריין און געזאגט, איך וויל עפעס ביי אייך בעטן. פארוואס נישט? האט מאניס געענטפערט, איך האב מורא אז איר וועט זיך באליידיגן, קרימט זיך עיברעם. ביי שעווען איז דער שפיץ נאז געווארן בלאס. זי האט זיך באמת געשראקן. אבער אז עיברעם האט געזאגט איך וויל ביי אייך עסן אלע אוונט, מיט אראפגעלאזטע אויגן צום דיל, איז שעווען גרינגער געווארן אויפן הארץ און זי האט געענטפערט, פארוואס נישט? איר קאנט ביי אונז עסן. כ'וועל באצאלן, ס'מאכט נישט, האא, כ'וועל באצאלן, כ'וויל ווערן א מענטש, גענוג געווען אליין, כ'וויל זיין צווישן מענטשן, האט עיברעם זייער שווער מיט א נידעריגן טאן געזאגט, מיט אזא טאן איז זיך א מענטש מודה אין א פארברעכן. מאניס האט עיברעמען אנגעקוקט מיט ברייט פונאנדערגעשפרייטע אויגן, און מיט זיין צעעפנט מויל, גארנישט געקאנט זאגן עפעס א ווארט כדי צו פארגרינגערן א מענטש. וואס איילט ער זיך אזוי פרי אהיימצוגיין? מישט זיך אריין שעווי. איך קען נאך זיצן זאגט איר? פרעגט אייברהם. זיץ נאך אביסל. ווינקט שעווי צו מאניס'ן אז ער זאל זיין גאסטפריינטליך. מאניס פארשטייט ווידער נישט שעווי'ס וואונק. אייברהם זעצט זיך ווידער אוועק און פילט אז ער מוז אראפרעדן פון זיין הארץ. איך האב ביי זיך אפגעמאכט צו ווערן אן אנדער מענטש. ביז אהער בין איך געווען א נאר. דאס וואס עס נעמט אן אנדערן מענטש זיך אויסצולערנען אין איין טאג, האט ביי מיר געדויערט עטליכע צענער יארן. איך האב זיך קיינמאל נישט געפרעגט צו לוואס איך לעב. קיינמאל נישט. איך האב געלעבט אן א חשבון. כ'בין אלעמאל אפגענארט געווארן און עס האט מיך נישט געארט וואס מען האט מיך אפגענארט, ווארום מיר האט זיך אויסגעוויזן אז די דאזיגע וואס נארן מיך אפ נארן זיך אליין, עס איז נישט אמת, יעדעס מאל וואס מען האט מיך אפגענארט האט מען מיך אפגענארט און ביי מיר איז געבליבן ווינציגער און ביי יענע מער, איך מוז זיין זייער א גרויסער נאר אויך אויב כ'האב ביז איצט דאס נישט פארשטאנען. איך האב געשוויגן און זיך אלע מאל געטראכט, הע, עס וועט קומען דער טאג און מ'וועט דערזען אז ביי דעם אפגענארטן איז געבליבן זיין אוצר און ביי אייך די ליידיגע זעק. נישט וואר, די ליידיגע זעק זענען ביי מיר. אברהם איז געבליבן זיצן און געקוקט אי אויף מאניס'ן אי אויף שעווען. אים האט זיך געוואלט זען וואס פאר אן איינדרוק זיינע ווערטער האבן געמאכט אויף זיי. שװה איז געזעסן אַ װײַט פֿאַרטראַכטע. אָט זי האָט פֿאַרשטאַנען, האָט אַבֿרהם געטראַכט. אָבער מאַנעס האָט אױף אים נאָר װידער געקוקט מיט ברײטע, עה ברײטע אױגן און געהאַלטן זײַן מױל שטאַרק אָפֿן. אָבער, װי עס איז אַבֿרהמען שױן פֿריִער בײַם עסן װעטשערע קלאָר געװאָרן, האָט אַבֿרהם געטראַכט װידער אַ מאָל, אַז דער דאָזיקער מאַנעס פֿאַרשטײט װינציק. אין דער אמת'ן איז עס געווען פונקט פארקערט, שווה האט אברעמען גארנישט אנגעהויבן צו פארשטיין, ווארום זי האט געמאסטן אברעמען און אלע זיינע ווערטער און יעדן קער זיינעם מיט איין מאס, ריכטיקער פון איין ווענדונג, און דאס איז געווען, ווי האלט זי מיט אים? דערפאר האט זי נישט פארשטאנען פארוואס מאכט ער זיך אזוי קליין און נידעריג אין אירע אויגן. מאניס האט אייברעמען גראד יא פארשטאנען. עס איז אינגאנצן געלעגן פאר אים אן אפענער מענטש וועמען גאט האט געשטראפט מיט ווינציג שכל, אבער וועלכער איז פארט א מענטש מיט א נשמה. ער האט אין אים געזען אן אפשפיגלונג פון זיך אליין, נישט מער. אייברעם איז פראסט און קען נישט באהאלטן דאס וואס מאניס דער פיינערער קען יא באהאלטן. צו לוואס איז א מענטש דא אויף דער וועלט באשאפן געווארן? ווער טרייבט אים ארום איבער דער וועלט? אט איז ער אין פאדאליע און אט איז ער אין אמעריקע, און פון אמעריקע וואוהין גייט א איד? מאניס האט נישט געקאנט ענטפערן אויף די דאזיגע זאכן און דערפאר מקנא געווען וואס עיברעם קאן כאטש ארויסרעדן זיך, מאניס האט געזאגט, אראפלאזן דעם קאפ באדארף מען נישט, מען איז אין גלות און מען באדארף שווייגן. האהא האט עיברעם זיך נישט געלאזט, האהא וואס איז דאס גל- גלות? וואס מיינט גלות? איר ווייסט נישט וואס דאס מיינט? האט מאניס פארקנייטשט זיין שטערן. עס מיינט אז מיר זיינען אין דער פרעמד און קענען נישט גיין מיט אן אויפגעהויבענעם קאפ און מיר טארן נישט געבן קיין געשריי און מען טאר נישט און מען טאר נישט האהאהא האט זיך עיברעם צעלאכט אויף א קול דא אין אמעריקע מעג מען דא איז נישט יוראפ. מעג דא א איד וואוינען ביי דער גרעניץ? פרעגט מאניס. ביי וואס פאר א גרעניץ? דא איז נישטא קיין גרעניץ זאגט עיברעם און טוט מיט זיין האנט א וויש איבערן טיש.

אמעריקע, זאגט שבע, און טאבאק מעג א איד פארקויפן? ער מעג, זאגט עיברעם מיט נצחון, און בראנפן? פרעגט מאניס, אין יעדן סעלון פארקויפט מען שנאפס, און ווער מיינט איר זיינען סעלון קיפערס? אידן? פרואווט מאניס טרעפן, ווער דען? הייסט עס, מעג מען דא אלץ? איז שוין מאניס באלד פארטיג. נו, עס זיינען דא אזעלכע זאכן וואס מען טאר נישט, שלאגט אים איבער עיברעם און ער הייבט אן אויסצורעכענען, מען טאר נישט האבן קיין צוויי ווייבער, מען טאר נישט אוועקווארפן דאס ווייב, מען טאר נישט זיין קיין פייקער. א וואס? פייקער? זאגט עיברעם, אויספייפנדיג דאס דאזיגע ווארט מער מיט דער נאז ווי מיטן מויל. הער נאָר שבֿע זײער לשון, פֿײַקער, שמײכלט מאַניס, װאָס איז דאָס? אַ פֿײַקער איז אַזעלכער, װאָס פֿאַרקױפֿט שנאַפּס און גיסט אין אים אַרײַן װאַסער. גיט עיברעם צו פֿאַרשטײן, און אַז מען כאַפּט אַ פֿײַקער, װיל מאַניס װיסן, עס איז דאָ גענוג פֿײַקערס און קײנער כאַפּט זײ נישט. טויג דאך נישט, קרימט זיך מאניס, רעד בעסער פון פרייליכערע זאכן, מישט זיך אריין שבע, פון וואס זיי האבן זיך דא צערעדט, יא, כ'האב גאר פארגעסן, דערמאנט זיך מאניס, און א באד איז דא פאראן? פאראן! ענטפערט עיברעם מיט ברייטקייט, אט דא נישט ווייט, און נאך וואס פאר א באד! מיט דעם האט זיך דער אוונט געענדיגט. אז עיברעם איז אוועק געגאנגען האט שבע געפרעגט מאניס'ן צו ער וויל שוין שלאפן, מאניס האט געזאגט אז אים דאכט זיך אז ער וויל שוין שלאפן. שבע האט געענטפערט אז איר דאכט זיך אויך אז זי וויל שוין שלאפן. וועלן מיר טאקע אפשר גייען זיך לייגן שלאפן האט מאנעס געזאגט. שבע איז אריינגעגאנגען אין שטיבל וואו די בעטן זענען געשטאנען, באלד האט זיך געהערט דאס ענערגישע קלאפן פון אירע הענט אין פול אנגעפילטע קישנס. עס איז געווען ריטם אין דעם דאזיגן קלאפן. מאנעס האט פון תמיד אן געהאט א טבע אז בשעת ער האט געהערט אט דאס דאזיגע ריטמישע קלאפן האבן זיך אים זיינע אויגן אנגעהויבן צו קלעפן און עס האט אים געצויגן אין בעט אריין. אין שטוב איז באלד געווארן פינסטער, מאנעס האט געלייענט קריאת שמע און שבע האט אויך שטילערהייט געטאן דאס אייגענע. דערנאך האבן זיי צווישן זיך נאך שטילערהייט גערעדט. שבע האט שטיל, קוויטשיק פרום געלאכט און מאנעס האט איר געהייסן שווייגן מיט נאך א שטילערער שטים. דילענסי סטריט איז אויך געווען שטיל, די לאמטערנעס האבן אפגעהיט די גאס. פון צייט צו צייט איז א שטערן פון הימל אויף דילענסי סטריט אראפגעפאלן. די הייזער זענען געווען אזוי ווי צוויי שורות שטיינערנע סקאלעס צווישן וועלכע מען האט א וועג אויסגעהאקט. עס איז געווען א קילע נאכט. עס איז געווען גוט צו שלאפן. און ניו יארק האט זיך צוגעכאפט צום שלאף. קליינע קינדער אין די וויגן זענען גוט געשלאפן, קעץ און הינט פון דער גאס זענען אויך געשלאפן. די לאמטערן האבן געהיט די גאס. און די שטערן פון אויבן אויך. היט גאט אפ די מידע מענטשן פון אלערליי אומגליקן. דאס קאנווערטל. אז די ארבעטער אין דזשעיקאב'ס שאפ, דארט וואו מאנעס האט געארבעט, האבן דערהערט וואס עס האט מיט מאנעס'ן געטראפן, זענען זיי געווארן מלא שמחה. כאטש זיי האבן אלע גוט פארדינט, פונדעסטוועגן האבן זיי נישט געוואלט אז עס זאל קומען נאך איינער א נייער ארבעטער און אויך פארדינען. כאטש זיי האבן געוואוסט אז דער נייער ארבעטער וועט נישט קאנען אליין טון די גאנצע ארבעט דא אין שאפ, האבן זיי פון דעסטוועגן נישט געקאנט ליידן אז א נייער ארבעטער איז אנגעקומען אין שאפ אריין. טעמים זענען געווען זייער אסאך. ערשטנס זאל דער באלעבאס נישט זעהן אז עס איז גרינג צו באקומען נייע ארבעטער. צווייטנס זאל דער באלעבאס טאקע מורא האבן פאר די דאזיגע ארבעטער וואס ער האט, אז זיי זאלן נישט וועלן אים אוועקווארפן. דריטנס, זאל דער באלעבאס וויסן אז ער באדארף ציטערן פאר זיינע אלטע ארבעטער, ווארום זיי קענען דאך די ארבעט גוט. דערפאר האבן זיך אלע געפריידט, ווארום זיי האבן געמיינט אז זיי זענען פטור געווארן פון מאנעסן. דער רויטער, וועלכער איז געווען מאנעס' שכן, האט זיך נאך מער געפריידט, ווארום ביי דעם רויטן איז עס געווען אן אידעע, פטור געווארן פון א קאנקורענט און איצט וועט די גאנצע ארבעט פון צונויפלייגן העמדער זיין אין איין האנט, חוץ וואס דער רויטער האט גלאט אזוי פיינט געהאט מאניסן. בייטאג ווען דער פעדלער איז געקומען האט אים דער רויטער מיט נצחון דערציילט אז מען האט מאניסן געכאפט ביי נישט זייער קיין שיינער זאך און מען האט אים אנגעטאן קייטעלעך אויף די הענט. גייט שוין גייט, וואס לאכט איר פון א איד? איז דער בלײכער פּעדלער געװאָרן בלױ װי אַ מילץ. קינדער, ער װיל נישט גלײבן! שרײַט דער רױטער אױף אַ קול איבער דעם גאַנצן שאַפּ. יאָ, יאָ! קעטעלעך אױף די הענט! דערנאָך האָט דער רױטער געטאָן אַ כאַפּ דעם פּעדלער בײַ אַ האַנט און זי אים אַרונטערגעדרײט אױף זײַנע פּלײצעס. דער פּעדלער האָט געפֿילט אַ שטאַרקן װעטאָג און ער האָט זיך אײַנגעהאָרבעװעט און פֿאַרקװעטשט מיט זײַנע אױגן און זיך געצאַפּלט, לאָזט אָפּ מײַן האַנט! איך בין א בלאפער, הא? האט דער רויטער געלאכט מיט זיין בייז און קוויטשיג געלעכטערל. בין איך א בלאפער? ניין, ניין! האט זיך דער פעדלער געבעטן, געפילט אז זיין האנט ברעכט זיך. וואס זאגט איר קינדער? פרעגט דער רויטער ביי די ארבעטער, וועלכע שטייען ארום אין א רעדל. זאל איך אים אפרייסן די האנט? דאסמאל שענק איך צוריק די האנט. רייס אים אפ. גיב זי אים צוריק. ער האט גענוג איין האנט. אוי אוי, לאזט אפ מיין האנט! האט דער פעדלער שוין געטון א געשריי מיט אלע זיינע כוחות. דער רויטער האט זיך דערשראקן און אפגעלאזט די האנט. דער פעדלער האט מיט זיין באפרייטע האנט געטון א טרייסל ווי ער וואלט פרואוון זען צי זי לעבט נאך. אַלע אַרבעטער האָבן זיך צעלאַכט. זייער געלעכטער האָט זיך אויסגעשאָטן ווי ניס פֿון אַ זאַק. דער פּעדלער האָט זיך פֿאַרשעמט פֿאַר דעם דאָזיקן געלעכטער. בײַ אים איז דאָס האַרץ געהאַנגען אויף אַ דין פֿעדעמל. ער האָט זיך געשראָקן, אַז מע וועט אין אים דאָ איצט נעמען נקמה פֿאַר דעם, וואָס זײַנס אַ גלײַכן איז געכאַפּט געוואָרן בײַ אַ נישט קיין שיינער זאַך. ער האָט שוין געדאַנקט גאָט, וואָס ער האָט דערלעבט צו זען, ווי די דאָזיקע חבֿרה פרעסערס, ווי ער האט זיי גערופן ביי זיך אין דער מחשבה, האבן זיך גענומען צו זייערע קעשענעס און אים אנגעהויבן צו באצאלן. פארשטענדליך אז מען האט ביי דעם דאזיגן פעדלער גענוג בלוט אנגעצאפט איידער מען האט אים באצאלט. דערפאר איז געווען דעם דאזיגן פעדלער'ס פרייד צוויי מאל מער ווען ער איז געקומען אויפ'ן צווייטן טאג און געפונען מאניסן ביי דער ארבעט. ער איז גלייך צוגעלאפן צו מאניסן און אים געגעבן שלום און זיך שיער נישט ארומגעכאפט מיט אים. נאכדעם האבן זיי זיך ביידע געשאקלט ביים טיש און געמאכט מיט זייערע הענט אין דער לופטן ווי זיי וואלטן עפעס מבטל געווען און טרויעריג געשאקלט מיט זייערע קעפ און געקרעכצט און זיך ביידע איינגעהויקערט און צום סוף זיך ביידע אויסגעגלייכט און דער פעדלער האט זיך געכאפט אז ער באדארף שוין גיין טראגן דעם קוש מאַניס האָט באַלד נאָכמיטאָג, ווי ער האָט זיך געשטעלט אַרבעטן, אַנטדעקט, אַז אין זיין חלק פון טיש איז דאָ קאַרבן. עס איז אים געווען אַ חידוש פון וואַנען די קאַרבן האָבן זיך גענומען און פאַרוואָס ער האָט די דאָזיקע קאַרבן פריער נישט באַמערקט, וואָרום די דאָזיקע קאַרבן האָבן געשטערט אין דער אַרבעט. בשעת ער האָט דאָס העמד צונויפגעלייגט, האָט ער עס באַדאַרפט מיט זיינע הענט אויסגלעטן, און דער טיש האָט באַדאַרפט זיין גלאַט, אן א פגימה. א נישט איז די האנט געשטרויכלט געווארן און נישט געקאנט אזוי גוט אויסגלעטן דאס העמד. קארבן, האט מאניס צו זיך אליין געמורמלט. דאכט זיך אז דא זענען קיינמאל נישט געווען קיין קארבן אין טיש. מאניס האט פארביסן זיין אונטערשטע ליפ און געטאן זיין ארבעט. ער האט געפילט אז דער רויטער זיין שכן ווארפט צו אים בליקן, אבער מאניס האט זיך געמאכט נישט וויסנדיג. אין שאפ איז געווען שטיל, אויב מען קען זיך אזוי אויסדריקן. די שטילקייט פון די ארבעטער איז אפילו געווען א געצוואונגענע, יעדער איז געווען פארטאן אין זיין ארבעט. מאניס האט געארבעט מיט פלייס. אין יעדן קערל פון זיינע הענט איז געווען דאס געפיל אז ער איז פריי און קליגער. וואס מער העמדער ער וועט צונויפלייגן וועט זיין בעסער פאר אים. אין זיין גאנץ וועזן איז אנגעקומען א גיכקייט און געיאגט זיינע פינגער און געיאגט זיינע הענט. דער שטערן איז געווארן באדעקט מיט שווייס און די פינגער האבן זיך געיאגט און די הענט האבן זיך געווארפן. דער בארג מיט העמדער איז געווארן קלענער און ער האט פון זיך אליין אנגעהויבן צו געפינען נייע וועגן ווי אזוי צו טון זיין ארבעט גיכער. למשל, ביים צונויפקנעפלען דאס העמד האט ער ביז איצט גענוצט ביידע הענט, איז אים ביי דער ארבעט איינגעפאלן א געדאנק אז מען באדארף נישט נוצן ביידע הענט, איין האנט איז גענוג, און אין דער צייט וואס איין האנט קנעפלט דאס העמד, קען דערווייל די אנדערע האנט טון אן אנדער ארבעט. דער דאזיגער איינפאל האט פאר מאניסן געוואונען אביסל צייט, און מיט דעם דאזיגן ביסל צייט האט מאניס אריבערגעיאגט זיין שכן דעם רויטן. יענער, דער רויטער, האָט דערזען, אַז מאַניס יאָגט אים אַריבער, איז אים געווען אַ וווּנדער, פֿאַר וואָס מאַניס יאָגט אים אַריבער. האָט דער רויטער געוואָלט אויסגעפֿינען, וואָס מאַניס טוט, כּדי אים אַריבערצויאָגן. האָט מאַניס אָבער נישט געוואָלט, אַז דער רויטער זאָל געוווּיר ווערן פֿון דעם שׂכל, וואָס מאַניס האָט אויסגעטראַכט. זיי האבן ביידע אנגעהויבן אין איין רגע. מאניס האט אנידערגעלייגט א העמד אויף זיין חלק טיש און דער רויטער האט אנידערגעלייגט א העמד אויף זיין חלק טיש. דער רויטער גיט זיך א ווארף און הייבט אן גיך צונויפלייגן דאס העמד. מאניס פאלט ווידער אויף א שכל און פארקנעפלט פריער דאס העמד און דערנאך קערט ער עס איבער און הייבט עס אן צונויפלייגן. דער רויטער כאפט א קוק צו מאניס'ן, און אים דאכט זיך אז מאניס איז דאס מאל געבליבן העט ווייט הינטערשטעליג. אבער צום סוף ענדיגט מאניס פריער פון דעם רויטן, און כאפט שוין אן אנדער העמד. איז דער רויטער געווארן אין כעס און געשאלטן אז עס זאל מאניס'ן אפדארן די הענט. דאס דאזיגע שעלטן האט ער געטאן ביי זיך אין דער מחשבה. ווארום ער האט גוט געוואוסט אז מאניס איז איצט א גאנצער מיוחס ביי דעם באלעבאס. און פאר אזעלכע זאכן האט דער רויטער מורא געהאט. ער איז געווען פארטיק זיך איבערצובעטן מיט מאניסן און זיך אונטערגעבן צו אים, נאר ווי אזוי צוצוקומען צו מאניסן האט ער נישט געוואוסט. די דאזיגע שטימונג איז געווען ביי אלע ארבעטער אין שאפ, זיי האבן אלע באקומען גרויס דרך ארץ פאר מאניסן. א איד וועלכער איז שוין געווען אין די גרויסע פענסטער און איז שוין שיער שיער נישט אריינגעפאלן און איז דאך צוריק דא. פאר אזא מענטש באדארף מען האבן גרויס דרך ארץ. ווארום ווער זענען זיי? פשוטע בעל מלאכות. ווער ווייסט פון זיי? קיינער נישט. מיט וועמען האבן זיי צו טון, אדער מיט דעם ווייב, אדער מיט דעם באלעבאס? היינט לעבט מען און מארגן שטארבט מען. אבער ער, דער דאזיקער מאניס, איז שוין גאר אן אנדער מענטש. אין פעיפער האט מען געשריבן וועגן אים א גאנצע מעשה, און אט איז ער דא צווישן זיי גלייך ווי נישט אים מיינט מען. ער איז אפילו נישט שטאלץ דערמיט וואס מען האט געשריבן וועגן אים אין פעיפער. ווייזט אויס ער איז געוואוינט צו אזעלכע זאכן. פארנאכט, פאר דעם אהיים גיין, איז דזשעיקאבס צוגעקומען צו מאניסן און אים געגעבן א פעיפער. היר האבן זי, מיסטער מאניס,

די אַרבעטער אין שאַפּ האָבן אַרומגערינגלט מאַנעסן מיט דזשעיקאָבסן און מיט פּענעמער צעשטראַלטע פֿון אַן אינערלעכער פֿרייד געקוקט אויף מאַנעסן און אים מקנא געווען. מאַנעס האָט נישט פֿאַרשטאַנען וואָס דאָ איז. אַז ער האַלט אין די הענט אַ בלאַט צײַטונג האָט ער געוווּסט. אַז די צײַטונג איז מיט ייִדישע אותיות האָט ער געזען. ער האָט געווענדט זײַנע אויגן צו דעם אָרט אין דער צײַטונג אויף וועלכן דזשעיקאָבס האָט אים אָנגעוויזן. היר, מיסטער מאניס, לעזן זי אינענס נאמען! מאניס האט דערזען זיין נאמען געדרוקט מיט אידישע אותיות. עס איז פון אנהויב אזוי פארטונקלט געווארן אין זיינע אויגן, ווי מיט א טומאן פארצויגן. דערנאך האט ער דערפילט אז עס איז אים הייס געווארן אין פנים. ער האט זיך שטארק פארשעמט, און זיינע פינגער האבן אים געבריט. דערנאך האט ער פארשטאנען און געזאגט. צוליב וואס האבן זיי דאס געטאן? די וועלט מוז יא וויסען! האט דזשעיקאבס געענטפערט מיט פיל ענערגיע. ווי אזוי וועל איך אריבער גיין די גאס? האט מאנעס געזאגט אזוי ווי ער וואלט באלד שיר נישט אנגעהויבן צו וויינען. דאס מאכט ניכטס! האט אים דזשעיקאבס געגלעט מיט זיין איין האנט איבער זיין פלייצע. וואס דען, פון מיר וועט מען שרייבן אין די פעיפערס! האט דער רויטער אריין געווארפן און זיך באהאלטן הינטער די פלייצעס פון אן אנדערען ארבעטער. גאָט װײס דעם אמת, אַז איך בין גאָרניט שולדיק, האָט מאַנעס זיך פֿאַרענטפֿערט. נעמען זי דיזען פּעפּער און ברענגט צו אינענס פֿרױ, האָט דזשײקאָבס מאַנעסן געגעבן אַן עצה. אַהײם, זאָגט איר? מײַן שבֿע װאָלט געחלשט, זאָגט מאַנעס. נאַ-נאַ! דאָס איז שױן צו פֿיל, האָט דזשײקאָבס מיט זײַנע הענט געפֿאָכעט אין דער לופֿטן. איך זאָג אינען, נעמט דאָס פּעפּער אַהײם פֿאַר אנדענק! זאגט איר אז איך מעג? האט מאנעס אליין נישט געוואוסט וואס צו טון. דאס טרעפט מיט א מענטש איין מאל אין טויזנט יאר! שרייט דער רויטער. קען מען דאך מיט אזא זאך אנשיטן פעסער גאלד! זאגט אייזיק דער איינטונקער און גלעט זיך זיין פארקראכמאלעטע בארד. יא, בעטשא! כאפט זיך דעיוו, דער אנטרייבער מיט ביידע הענט ביי זיינע זייטן. מאַנעס איז געשטאַנען אין דער מיט פֿון דעם בונד מיטאַרבעטער אַזוי ווי אַ דערשלאָגענער, און ווער ווייס וואָס מיט אים וואָלט געווען, ווען נישט דאָס וואָס עס האָט פּאַסירט, נעמלעך, הײַנט אָוונט האָט דזשייקאָבס אויסגעצאָלט זײַנע אַרבעטער זייער וואָכנגעלט, און מאַנעס האָט אויך באַקומען פֿון דזשייקאָבסן אַ קליין קאָנווערטל, וואָס איז געווען פֿאַרקלעפּט און אָנגעפֿילט מיט זײַן פֿאַרדינסט. דאָס איז געווען מאַנעסעס ערשטע פֿאַרהאָרעוועטע געלט. מאנעס האט דאס דאזיקע קאנווערטל גענומען מיט א פנימיותדיגער פרייד און נישט באמערקטערהייט די צייטונג אין וועלכער מען האט געשריבן וועגן אים אויך אריינגעלייגט צו זיך אין קעשענע. די גאלדענע קארעטע. גייענדיג אהיים פון דער ארבעט, האט מאנעס צוריק ארויסגענומען פון זיין קעשענע דאס בלאט פאר זיינע אויגן מיט ביידע הענט געהאלטן אויסגעשפרייט און געפרואווט לייענען וואס דארטן שרייבט זיך. דאס לשון איז אבער געווען אזא שווער לשון אז מאנעס האט נישט פארשטאנען. עס איז געווען ווי מאנעס האט זיך אנגעשטויסן דאס לשון פון טייטש חומש. אין דעם דאזיגן לשון איז מאנעס נישט אזוי קלאר געווען ווי אין לשון קודש. ער האָט דאָס בלאַט-צײַטונג צוריק אין קעשענע אַרײַנגעלײגט און אַרױסגענומען דאָס קאָנװערטל מיט זײַן האָרעװאַניע און עס אױפֿגעריסן און אַרױסגענומען די גרינע פּיזיטן און אַזױ גײענדיק געצײלט. אין קאָנװערטל איז נאָך געלעגן קלײנגעלט פֿון זילבער און פֿון קופּער. מאַניס האָט עס אױסגעשאָטן אױף זײַן האַנט און עס איז אים מיט אַ מאָל אַזױ גוט געװאָרן צו גײן דאָ אין גאַס מיט אַלעמען.

שבֿע האָט געטאָן אַ כאַפּ דאָס קליינע, גרויע קאָנווערטל און אויסגעשאָטן אויף דעם טיש דאָס, וואָס עס איז געווען אינווייניק. אַזויפֿיל האָסטו פֿאַרדינט, מאַניס? די ערשטע וואָך, האָט מאַניס זיך אַזש געוואָרגן מיט די ווערטער פֿאַר פֿרייד, דאָס איז די ערשטע וואָך. די צווייטע וואָך וועט אם-ירצה-השם זײַן בעסער. זאל גאט העלפן בענטשט שבע מאניסן צונויפלייגענדיג ביידע הענט אזוי ווי זי איז געווען געוואוינט צו טון בשעת זי האט געבענטשט ליכט. זאל גאט העלפן האט מאניס געטון א פאטש שבע'ן אין אקסל אריין מיט פיל ווייכקייט און גרינגקייט. און איצט נא דיר נאך עפעס. װאָס? האָט שבֿע מיט פֿאַרװוּנדערונג זיך אױסגעדרײט גלײַך מיט איר פּנים צו מאַניסן. זי האָט שױן נישט געקאָנט בײַשטײן דעם נסיון און אומגעדולדיק גענומען העלפֿן מאַניסן שלעפּן פֿון זײַן קעשענע דאָס בלאַט צײַטונג. אָט איז דאָס! האָט מאַניס געװיזן שבֿע מיט אַ פֿינגער. דײַן נאָמען? אױ, װײ איז מיר! מײַן נאָמען? האָט מאַניס געזאָגט אַ פֿאַרשעמטער. װי קומט דײַן נאָמען אַהער? כ'ווייס, כ'זאל אזוי נישט וויסן פון בייז? וואס איז דאס? א בלאט צייטונג וואס מען רופט בלעטער? האט שבע, וועלכע האט אזא זאך ווי א צייטונג קיינמאל פריער נישט געלייענט, איצט מאניסן געגעבן צו פארשטיין דאס וואס זי האט אמאל געהערט, אז עס זענען פאראנען אויף דער וועלט בלעטער. יא, א בלאט צייטונג. וואזשע וויל ער, דער בלאט צייטונג? כ'האב נאכנישט געלייענט. נעם בעסער און באגראב עס אט א דא! כאפט אויס שבע דאס בלאט און לויפט צו גלייך צום אויוון. ניטע, ניטע, פארברען עס נישט! לאמיר כאטש פריער איבערלייענען וואס דארט שטייט! איז מאניס צוגעלאפן צו שבע'ן און צוריק אויסגעכאפט דאס בלאט ביי איר. ער האט זיך אנידערגעזעצט ביים טיש און אנגעהויבן צו לייענען. שבע איז אָבער זייער געשיקט אונטערגעלאָפן און אַרויסגעריסן ביי אים דאָס בלאַט און נאָך גיכער אויפגעעפנט די פּאָקרישקע פון אויוון און אַריינגעשטופּט די צייטונג אויף די גליענדיקע קוילן. דער גאַנצער אויוון האָט געפּאַלאַכקעט פון דעם פלאַם וואָס האָט די צייטונג אַרומגעכאַפּט. באגראבן און מער וויל איך נישט הערן פון דעם, האט שבע געזאגט, און אזוי האט זיך שוין געפירט אין מאניס' שטוב. אויב שבע האט עפעס געוואלט האט זי אויסגעפירט. מאניס האט געמעגט וויסן אז עס איז א קרומע זאך, אבער אויב שבע וויל אזוי, בלייבט עס ווי זי וויל. עס איז דערפאר ביי זיי געווען שלום אין שטוב. כאָטש מאַניס איז אַמאָל אַרומגעגאַנגען מיט אַ פֿאַרדראָס קעגן שבֿען, האָט ער אָבער זײַנס פֿאַרבויגן, כּדי עס זאָל זײַן שלום. אַזוי איז עס געווען דאָרטן, וווּ זיי האָבן זיך דערקענט און חתונה געהאַט, און אַזוי איז עס געגאַנגען דאָ אין אַמעריקע. זייער לעבן דא אין אמעריקע איז נאך שענער געווען ווי דארטן, ווארום דא האבן זיי נישט געהאט קיין קרובים, האבן זיי זיך ביידע אזוי איינגעוואקסן איינס אין דאס אנדערע און אזוי זיך דערנענטערט, אז נענטער האט שוין נישט געקאנט זיין. עס זענען געווען מינוטן ווען זיי זענען געזעסן ביידע אין שטוב און געשוויגן. און אין א וויילע שפעטער איז געקומען צווישן זיי ווידעראמאל רייד. האט זיך ארויסגעוויזן אז ווען זיי האבן געשוויגן האבן זיי ביידע געטראכט כמעט דאס אייגענע. פון וואנען האסטו געוואוסט וואס איך טראכט? לאכט מאניס. איך האב טאקע נישט געוואוסט זאגט שבע. איך האב גלאט אזוי א טראכט געטאן. און איך האב אויך גלאט אזוי זיך פארטראכט פארענטפערט זיך מאניס. שבע איז געווען מאניס'ס ווייב, שוועסטער און מאמע. און מאניס איז געווען שבע'ס מאן, ברודער און פאטער. עס איז נישט געווען אזעלכעס וואס זי האט נישט געקאנט דערציילן מאניס'ן אדער פארקערט ער איר. זיי זענען געווען ביידע איינס. פון אינדערפרי ביז אוונט. פון אוונט ביז אינדערפרי, אפילו דעמאלט ווען מאניס איז געווען אין שאפ, איז שבע ארומגעגאנגען מיט מאניסן אין שטוב ביי זיך. אויב זי האט איינגעקויפט, האט זי נאר געטראכט וועגן מאניסן. דאס האט ער ליב און דאס האט ער פיינט. און בשעת זי האט געקאכט, ווידעראמאל דאס אייגענע. דאס האט ער ליב אז עס זאל זיין אזוי געקאכט אדער אזוי געפרעגלט. און מאניס איז ביי דער ארבעט אלעמאל געווען פארטראכט וועגן שבע'ן. האט אים געפלאמט דאס לינקע אויער, למשל, האט ער געוואוסט אז שבע רעדט וועגן אים. האט אים געקלונגען אין די אויערן, האט ער געטראכט אז שבע בענקט נאך אים. האט ער זיך געטאן א שטאך און א קלאפ ביי דער ארבעט, האט ער געטראכט אז שבע'ן איז דארט אומעטיג צו זיין אליין. און אז ער האט געטראכט וועגן דעם, וואס עס וועט זיין ווייטער האט ער קיינמאל נישט געטראכט דערפון נאר צוליב זיך אליין, צוליב אים אליין איז גארנישט געווען קיין ווייטער, אבער פאר אים מיט שבע'ן איז שוין געווען זייער א ווייטער ווייטער. איז ער געגאנגען אין גאס און עפעס שענס דערזעהן האט ער געזאגט צו זיך אליין, דאָס דאָזיקע שײנע באַדאַרף מען קױפֿן פֿאַר שבֿען. האָט ער געהערט אַ גוט און קלוג װאָרט, האָט ער געטראַכט, דאָס באַדאַרף מען דערצײלן שבֿען. און אַ מאָל בײַ דער אַרבעט, אַז עס איז אים באַפֿאַלן אַ חשק צו טראַכטן װעגן דעם, װי ער װעט רײַך װערן, װיִאַזױ מאלע וואס עס קען טרעפן. ער וועט ארבעטן, ארבעטן און ארבעטן, ביז עס וועט אים זיך דערעסן דאס ארבעטן, וועט ער נעמען דאס אפגעשפארטע געלט און קויפן אן אקציע, אדער עפענען אליין א פאבריק. עפענען א פאבריק איז א שענערער ענין ווי קויפן אן אקציע. יא, עפענען א פאבריק און רייך ווערן. נישט סתם רייך ווערן, זיך אנשטאפן מיט געלט, נישט. נאר רייך ווערן אויף דעם שיינעם אופן, און פירן א שטוב ווי עס פאסט פאר אזא מין אופן. וואלט אפשר ניט זיין שיין צו האבן א גאלדענע קארעטע מיט פיר זילבערנע פערד, און ער מיט שבען זאלן זיך דורכפארן אלע פארנאכט ארויס פון דער שטאט, און עס וועט פון דער שטאט ארויס וועט מען עס הייסן דעם קוטשער בלייבן שטיין. און ער וועט אראפגיין צום קוואל וואס ביים וועג, און אנשעפן א לעפל וואסער פאר שבען, און א לעפל וואסער פאר זיך. און נאכדעם אז זיי וועלן זיך דערקוויקן זייערע הערצער מיט דעם קוואל וואסער, וועט דער קוואל נישט ווערן. וואס? עס איז נישט מעגליך? וואס וועט אים ארן אז דער קוואל וועט זיין אן אמת'ער קוואל ביים וועג? אויב דאס וואסער איז גוט, וועט עס נאך עמעצן דערקוויקן.